ס'ענין פון תשע מידות, בני תשע מידות, האבן מיר שוין מאריך געווען אויך אין דעם קונטרס, דאס ווייסט דאך יעדער איינער אז די בני תשע מידות וואס די גמרא זאגט, וברותי מכם, דרש'נט די גמרא, המורדים והפושעים אין נדרים, דער אייבערשטער וועט ארויסנעמען די מורדים והפושעים פון אידישע קינדער, וועלכע איז בני אסנ"ת משגע"ח, ניינערליי זאכן וואס איז נישט געשען געהעריג, דער דער ביה איז נישט געווען אזוי ווי דער אייבערשטער וויל, בני אנוסה טאמער האט ער געצווינגען, בני ישנה איז ער געשלאפן, קוים אפאר אפאר זאכן, מוז איך נישט יעצט אריין גיין אין די אלע פרטים, די אלע וועלן אוועק פאלן ווען משיח וועט קומען, אזוי ווי די לשון פון רמב ם איז, יסורי הגלות וועלן זיי מבער זיין פון אידן. און צוביסלעך לאזן זיי זיך אויס פון אידן. דעם בריוו וואס האמיר פריער נאכגעזאגט פון גאון הדור רבי חיים קניבסקי זאל זיין געזונט און שטארק, ברענגט ער צו פון זיין טאטן און ער. אז די קינדער זענען עלול להיות פושעים ורשעים פון די זאכן מער גרוע מהתשע מידות, ס'איז אסאך ערגער ווי די תשע מידות, תשע מידות טייטש אז ס'איז געהעריג געשעהן סוכ"ס די יצירה פון דעם ולד צווישן די מאן מיטן פרוי אז ס'איז געווען עפעס דארטן נישט אזוי ווי דער אייבערשטער וויל אינגאנצן, דא ווי ס'איז אינגאנצן אן אנדערע שינוי, נאך סאך ערגער. איז איז זיכער זענען אזוי ווי בני תשע מידות און זענען עלול להיות פושעים און וברותי מכם המורדים והפושעים איז דאך באקאנט די בית יוסף פרעגט אין סימן רש מ וואס נעבעך וואס הייסן די קינדער מורדים און פושעים זאגט ער מוז זיין אז די אייבערשטער האט געוויסט דעם אמת אבער אזעלכע קינדער האט אין זיך אפי' אזא קליפה אזוי ווי ס'עט ער עט זיין עס עט עם מאכן פאר א א טייל זענען גרויסע מורדים פושעים די טאטע ער פארארבעט אזא זאך ער איז דער מורד און פושע אבער דאס גייט אויף די קינדער, זיי זענען עתיד צו זיין מורדים ופושעים. מען ווייסט מען האט היינט גרויסע צרות אין חינוך פון די קינדער, ס'איז נישט דאס וואס אמאל געווען, א קינד איז געווען געהארכזאם צום טאטן, וואס מען האט אים געזאגט האט ער געטון, ערליך, און ער האט זיך אויפגעפירט אזוי ווי עס דארף צו זיין, אזוי ווי דער אייבערשטער וויל טאקע. אנדערע וועלטן, ליידער איז דא אסאך קינדער וואס זענען מורד אפילו אינעם טאטן, און מען רופט עס היינט דראפ אוט און אנדערע זאכן, אייב ש זאל אפהיטן. וויאזוי אין די היינטיגע שווערע צייטן זאל מען נאך צושטעלן דעם פראבלעם אויך אינעם קינד, ווי מען זאגט א איינגעבויטע פראבלעם, ער האט דעם מורדים ופושעים אין זיך. די רבי חיים מיט זיין טאטן האבן פארשטאנען אין דעם ענין, מען קען זיי געטרויען אין דעם ענין, האבן זיי געזאגט אז דאס איז א זאך וואס ברענגט צו צו דעם, און אריינברענגען דאס בידיים, אריינברענגען דאס אינעם קינד, לא די צו די אלע פראבלעמען וואס האמיר היינט מיט די אלע נסיונות, זאל נאך דאס אויך צוקומען דערצו.

אויך האבן מיר שוין מעורר געווען אין דעם קונטרס פון די הלכה וואס שטייט אין שלחן ערוך אין סימן קוף צדיק זיין, אז טאמער א פרוי האט געזען א דבר טמא, ליל טבילה, זי האט געזען א דבר טמא, א גוי אדער אן עם הארץ, אם היא יראת שמים תחזור ותטבול, זי זאל זיך נאכאמאל טובל'ען. כדי שיהיו לו בנים ראויים, כדי ער זאל האבן ערליכע קינדער. די לבוש לשון איז ווייל די פגיעות וואס זי טרעפט זיך מיט די מינע זאכן זענען מעלה אין איר, קומט דאך עס אריין אין איר מחשבה, און זענען פוגם את הוולד, פוגם דעם וולד, אם תתעבר. כל שכן דא ווי די זאך געשעהט דורך א גוי א פושע ישראל. און אפילו די די איי יו איי וואס מען טוט כל שכן ביי דעם איי ווי עף וואס ער טוט ער טוט די גאנצע זאך און דערנאך דאס אריינלייגען אין איר אלעס געשעהט דורך א פרעמדן מענטש פרעמדע מענטש וואס איז דארטן וואס דארטן טוט עס. וויאזוי לאזט מען זיך אריין דערינען חס וחלילה מען זאל אליינס גורם זיין ווי מען זאגט א זאך א פראבלעם אין דעם קינד? אויך איז דא א חשש פון בני ערבוביא, מען קען נישט וויסן ווען פון ווען דאס קינד איז, בני ישנה, ביי טייל פעלער איז דאס בני ישנה. א טייל פרעגן אויב דאס איז בני תשע מידות, די קינדער וואס ווערן דערפון געבוירן, דאס איז עקסטערע שמועס, האט גארנישט צוטון צו די קינד ווערט יא נתייחס נאכן טאטן, לאמיר זאגן די קינד איז נתייחס נאכן טאטן, אננעמען ווי די מקילים, אז ס'זאל הייסן אזוי ווי זיינס א קינד, אבער איז בני תשע מידות. פרעגן א טייל, אויב אזוי, וואס זאגט דארט דער טורי זהב בשם רבינו פרץ, אז מ'איז נישט נזהר ווייל א נידון מוז נישט זיין נאר אויף א פרעמדן מאן זאל מען נישט ליגן ווייל אפשר איז דאס זיין א קינד פון יענעם, אבער אויפן בן הנידה איז מען נישט נזהר ווייל ס'איז דאך פון דעם זעלבן מאן, איז מען נישט נזהר. נו אויב איך זאג אז עס איז א תשע מידות, פארוואס זאל מען נישט נזהר זיין אפילו אלס נידה זאל מען אויך נזהר זיין חס ושלום ס'זאל נישט ארויסקומען אזא קינד? אזוי פרעגן א טייל אין דעם נייעם קונטרס וואס האבן ארויסגעגעבן די תלמידים. פון ר' חיים קניבסקי זאל זיין געזונט, איז פרעגן זיי דארטן, פרעגן זיי די די די טענה, די קשיא, זיי ענטפערן אז אזוי ווי מען האט נישט געטון קיין מעשה, שוין. דער אמת איז אז קיין פשוט פשוט און שווער די קשיא איז נישט שווער, ווייל אזוי ווי מען האט פריער גערעדט, דער ליגן אויפן סדין איז דאך באמת א חששה רחוקה אז זאל נתעבר ווערן, ער זאגט די לשון דארט אין דברי יואל אז ס'איז א חששה רחוקה בתכלית הריחוק אף לא אחד מאלף, נאר די חכמים האבן מורא געהאט, די חכמים ביי יוחסין האבן מורא געהאט, דאס איז גוט ביי יוחסין וואו ס'האט צוטון מיט א פרעמדן מאן, און אח נושא אחותו וכדומה, און אפילו אחד מיני אלף. וועט זיין בני תשע מידות, שוין, איז טאקע זייער נישט קיין בא'טעמ'טע זאך, אבער דעם זיכער ווען איך טו א פעולה, איך ברענג אריין אזא קינד אויף די וועלט און עס זאל זיין בני תשע מידות טויג עס נישט, זיכער דארף מען עס נישט טון, אבער דאס איך זאל חושש זאל נישט ליגן אויף דעם בעט און אפשר וועט עס אריינגיין די אחד מיני אלף, אויף. תשע מידות האט מען נישט אויף דעם חושש געווען, ממילא איז גארנישט קיין ראיה פון דעם פון דעם רבינו פרץ אז דאס איז נישט קיין בני תשע מידות. באקאנט אז ס'איז די תשובה פון משנה הלכות פון אונגווארער רב זכרונו לברכה, דא עטליכענע תשובות וואס ער האט געהאט מיט דעם סטייפלער זכרונו לברכה, דער סטייפלער, דא דער גרויסע פראבלעם קעגן די בעלי תשובות, בעלי תשובות זענען דאך בני הנידה, אויך איינס פון די תשע מידות, קינד פון א נידה, קינד פון א נידה מעג חתונה, ער איז א געהעריגער, ער איז א פגום, אבער ער איז א געהעריגער איד, קאלמאן. איז דארט געווען א גרויסער וויכוח, א גרויסער שמועס עטליכענע תשובות אהין און צוריק, דער קהילות יעקב נעמט זיך שטארק אן פאר די בעלי תשובות, ער שרייבט אים טאקע דארט אז ער זאל נישט טרעפן קיין שידוכים און אזוי, ער זאגט אז זיי קענען חתונה האבן אזוי, מיר מעגן זיכער, כ'מיין מ'זאל נישט חושש זיין די אלס בני תשע מידות, ס'דא כמה סברות זאגט ער, איין זאגט ער אז מען זעט דאך אז אסאך זענען זענען פיינע אידן און זענען נישט קיין עזי פנים און נישט קיין מורדים און פושעים, האט ער דארט א פאר סניפן דערינען, נישט אזוי זיכער אז בני הנידה גייט ווייטער, די תשע מידות איז אפשר נאר דער קינד אליינס אבער נישט ער מיט זיינע קינדער עד סוף כל הדורות, ס'איז איין איין נקודה פון וואס מען רעדט, און נאכדעם וויל ער זאגן אז אזוי ווי מען זעט אז זיי נישט. זענען נישט ערגער ווי אנדערע אידן, מוז זיין על כרחך אז דאס וואס די חכמים, איר זעהט דאך זיי זענען גארנישט ערגער ווי אן אנדערער, מוז זיין דאס וואס די חכמים זאגן אז די בני תשע מידות עלן האבן זענען עזי פנים און מורדים ופושעים, על כרחך ביי די אנדערע אידן פארוואלגערט זיך אויך בני תשע מידות, זעהט זיך אויס אז. אויף יעדן פאל ס'איז נישט אנדערש. דאס. אזוי ווי אונז זעמיר חס ושלום הייסט נאך ביי הייסט נאך ביי די חכמי הש"ס ווערט עס נאך אנגערופן טאקע עזי פנים מיט אלעם און און און און אלע זענען אזוי פון בני תשע מידות מער ווייניגער אסאך ממילא בסדר אזעלכע ווערטער משנה הלכה זייער שארף שארף דערינען עס הייסט ווייל די ווילסט טוהן א טובה פאר די פושעים ווילסט זיי מקרב זיין טאקע זייער גוט א מצוה, ביסטו מבזה די גאנץ כלל ישראל אויס דורך זאגן אז חס ושלום אלע זענען בני תשע מידות, ער לערנט ער זאגט ער טוט עס אביסל מחזק זיין, ער זאגט אויב איך לערן ווי דער אפי זוטרי לערנט אז דאס ציט זיך אלע דורות, ס'איז דא איינער שוין איז שוין אלע זיינע דורות אראפ, און לא ימלט אז ערגעץ איינס מיט.

דער ענין אין יוחסין און שידוכים איז א וויכטיגער ענין. זאגט מען דאך נאך דא פון משנה הלכה אז מען זאל זיך נישט משדך זיין מיט בני תשע מידות. אויב איך זאג אז דעם בני תשע מידות, ער זאגט נאך גרוע מבני תשע מידות. דאך א פשיטות, אז לויט דעם דארף מען זיך נישט משדך זיין שבת ביי יוחסין, שבת ביי שידוכים. אונז האמיר געזאגט וועגן יוחסין, דא א תשובה אין משיב נבונים אויף דעם, צו דארף מען אויסזאגן עס קומט צו א שידוך, דארף מען אויסזאגן אז דער קינד איז געבוירן פון IVF אדער נישט? זאגט ער אין די תשובה אזוי, ציט ער אן א גמרא, גמרא זאגט אין יבמות, זאגט די גמרא, ההוא דאתא לקמיה דרב, אינטערעסאנטע גמרא, קומען א מענטש פאר רב, האט אים געזאגט, עובד כוכבים וואס ער קומט על בת ישראל מהו? וואס איז די הלכה, אמר ליה הוולד כשר, כשר הייסט א איד איז כשר,

רב יהודה האט יא געפסקנט אין דעם להיתרא, ס'איז געקומען אזא מענטש איז געקומען פאר רב יהודה'ן האט ער אים געזאגט זיל איטמר באהאלט זיך פאר אוועק ערגעץ זאל נישט וויסן ווער די ביסט און אזוי וועסטו דארט חתונה האבן וועסטו נעמען דארטן א בת ישראל זיל איטמר, זיך באהאלטן. או נסיב בת מינך, נעם דיך אויך אזאנס. ס'איז געווען א עובד כוכבים הבא על בת ישראל און און זי האט געהאט א טאכטער, נעם, נעם דיין בת מינך. אתא לקמיה דרבא, האט ער אויך אזוי געזאגט, או גלי, גיי ערגעץ אין גלות, גיי ערגעץ אין א פרעמדע פלאץ וואו מ'קען דיך נישט, או נסיב בת מין. הוא מפורש בגמרא, זעט מען דאך אין די גמרא אז מען קען טוהן א מעשה זאל נישט וויסן פגם ביוחסין, וואס מפורט אז אזוי האט מייעץ געווען רבא און רב יהודה, גיי ערגעץ וואו מ'ווייסט נישט און מאך א שווייג און ערלעדיגט. נו, ער מעג טוהן אפי' קל וחומר שאינו צריך להודיע, לצד השני אז ס'איז דאך א קל וחומר אז מען דארף נישט מודיע זיין, מען דארף מודיע זיין אין יוחסין דארף מען מודיע זיין לצד השני. מכל מקום בנידון דידן, בלאו כל הנ"ל, נראה לעניות דעתי, דאין כאן בית מיחוש כלל. אן די גמרא. פלעגט זיין די גמרא, ממילא נישטא קיין בית מיחוש. פארוואס? ווייל אונז, איך האלט דאך אז מ'מעג מאכן איי ווי עף. נו, ממילא מ'האט געטון על פי התורה, נו וואס האט ער דא, וואס ברויך ער דא מודיע זיין לצד השני, וואס דא מודיע לצד השני? אפילו אם תמצי לומר אז טאמער די צד השני וואלט ווען געוואוסט זיי וואלטן געהאלטן זיי ווילן אבער זיי וואלטן נמנע געווען פון טוהן אזא שידוך דברים שבלב זענען אינם דברים ועוד דבזמנינו איז דבר זה שכיח ביותר ס'איז זייער שכיח היינט דאס והוה ליה למיסק אדעתיה ולשאול וואלט ער ווען געברויכט פרעגן וואס האט ער נישט געפרעגט דער מחותן ס'האט זיך געפרעגט ווי איז דאס דא? על כן נראה לעניות דעתי, דודאי אינה צריכה, וממילא מוז מען נישט אין אין צריך להודיע לצד החתן שו ת קדוש ל ע. אלף, ער הייבט אן מיט די גמרא, באקאנטע גמרא אין יבמות, ער האט געהייסן זיל גלי, זיל איטמר או נסיב בת מינך. די ראיה פון די גמרא.

פון די גאנצע מעשה וואס איז געווען מיט די כלה, און ער מיינט אז זי א בת ישראל בלי פיקפוק, און די ווילסט טוהן כל טצדקי ער זאל טאקע נישט געוואר ווערן, בעניותי ענין קשה מאוד להטעות אותו, קשה אים מטעה זיין, כאטשיג משורת הדין קען מען זאגן אז ס'איז כשר מטעם ספק ספיקא, ס'איז כשר טאקע לבוא בקהל, אבער אפן מטעה זיין א מענטש אין אזא זאך אזוי האלט ער נישט. איי אדער די גמרא זאגט זיל גלי זיל איטמר אז מען מעג, זאגט ער דערויף אזוי, איינס דארט איז דאך געווען א מאן, די גמרא זאגט איתתא בכל דהו ניחא לה, א פרוי איז ניחא, קען זיין אז דאס איז נאר געזאגט געווארן ביי א פרוי, א פרוי זאל נעמען אזא מאן בכל דהו ניחא לה אפילו ער האט נישט דערציילט. מה שאין כן דא דאך פארקערט, דא איז דאך די כלה געווען די פראבלעם, ביי א מאן און מען ווייסט דאך פון אים נישט ניחא, און דארט איז די טב למיתב טן דו, אבער דא איז נישט דא. אויך זאגט ער א צווייטע זאך אז דארט זיל גלי מיינט מען ער זאל גיין למקום רחוק ווי מ'וועט קיינמאל נישט געוואר ווערן אז ער איז א בן נכרי, אבער דא טאמער מיט די צייט העט ער דאך געוואר ווערן און ס'עט עם ארן א דכדוכה של נפש וואס מ'האט עם אריין געדרייט אין אזא זאך איז גייט עס נישט אן ער וועט זיך שעמען דערמיט הייסט אזוי ווי משיאו עצה רעה עובר אויף לפני עיוור. קומט אויס לויט דעם, קודם כל מאכט ער א חילוק פון א פון א זכר ביז א נקבה, איז עס טאמער עס האט צו טון מיט א מיט א מיט א מיט א ווען ס'איז נוגע אויסצונארן אויסצונארן א מיידל אויסצונארן מעג מען, ווייל פארוואס איתתא בכל דהו ניחא לה. אבער ווען מ'ברויך אויסנארן א חתן דארף מען אויסנארן, דארטן האלט ער אז אז מ'זאל נישט, היינט איז די מקום רחוק עס זאל נישט נתוודע ווערן לעולם, דאס גייט דאך זיכער נישט אן היינט, היינט בזמנינו איז אלעס אלעס אפן און אלעס איז אין איין אין איין פלאץ כמעט די גאנצע וועלט היינט, אבער א פנים כאטשיג מאכט ער א חילוק פון א בן ביז א בת לויטן די דעה, אבער ביי א בן

אן א טאטן, אן גארנישט, א פרעמדער מענטש, א נייער אורח, און איינער וויל אים איינזעצן פאר אן איידעם, און ער פרעגט אים גארנישט, ווער איז דיין טאטע? גארנישט, ער זעט דאך אז דער מענטש האט נישט קיין טאטן ווער עס טוט זיך מיט אים באפאסן, ער ווייסט גארנישט. איז טייטש אז דער דא זעט מען טאקע פאר דעם איד, איז טאקע ניחא, אהה אז ער קען נעמען אזא מין לא עלינו וואס ער האט נישט קיינעם נישט אויף זיך און ער און ער נעמט אים און אזוי און ער מאכט זיך ער פרעגט אים גארנישט ער האט נישט קיין מחותן ער האט גארנישט איז טייטש טאקע אז ס'איז אים ניחא ממילא איז דאך נישטא דער פראבלעם פון אויסנארן אבער ווען ווען איינער טוט טאקע ממש אויסנארן אין יחוס דער וואס ער יא ער מיינט דאך אז דער איז זיין טאטע.

איז זיין קרוב, ממילא האט מען שוין געזאגט איהר ס'א קרוב, א גרויסער מאגנאט, איהר האט מען דיר שוין גענומען. נו, וואס טוט זיך דא? מ'האט אויסגענארט דא דעם עולם, מ'האט געזאגט אז ס'איז זיין קרוב, און עס הייבט זיך נישט אן. זאגט ער דארט אויך אין די תשובה, די דברי מלכיאל, אז ס'איז א גרויסער חילוק פון יחוס פון א טאטן, יחוס, ס'הייסט יחוס, ס'גייט אריבער מאב לבן, צו צו מען האט א א קרוב א פעטער ווי מען זאגט צו כדומה צו כ'ווייס א א געשוועסטער קינד דאס איז א גרויסער חילוק זאגט ער א יחוס די טייטש אז דער שטאמט דאס איז א חלק פון דעם איז דארט טאר מען נישט נארן דאס איז ליגענט אז דו זאגסט אז דאס איז דיין טאטע דאס איז דיין זיידע איז דאס ליגענט דאס קען מען נישט נארן מה שאין כן למשל אז איך זאג אז דער איז מיין פעטער דער דער דער איז מיין געשוועסטער קינד. וואס געט דאס צו צו דעם צו דעם פסוק? נישט שייך אזא מין יחוס, נאר מען וויל האבן מען וויל האבן אזא פעטער וואס קען ארויסהעלפן, טאמער איז אן עושר קען ער ארויסהעלפן וכדומה, און ס'איז א שיינע זאך אז דעם פעטער האט ער פאר א פעטער וכדומה, מ'האט ערגעץ שדא שמיה עליה אז ס'איז זיין פעטער. ער טוט דאך אויך, נו, הוי, ער האלט זיך דאך אזוי, ער האלט זיך אז זיין פעטער, און ער וועט זיך פרייען אין זייערע שמחות, און ער וועט, און ער וועט כסדר די אנווינטשן פאר זיין ניס, פאר זיין, פאר זיינע אייניקלעך, איז דאך גוט, נו, ער האט די אלע תועלת וואס ער האט געוואלט האבן פון א פעטער, דאס האט ער כאמאס זיך דוקא שדא שמיה עליה, ממילא דאס הייסט נישט אויסגענארט, אבער ווען מען נארט אויס אין יחוס פון. די אמת'דיגע יחוס, דאס איז אויסגענארט, ווייל דא א ענין פון יחוס, וואס יעדער מענטש איז מקפיד אויף וויסן פון וואס, פון וואו דער מענטש שטאמט, און אז ס'אנדערש האסטו אים אויסגענארט. קומט אויס, דער מענטש נעמט, נעמט אמאל, ער וויל נעמען א סאנזער אייניקל, ער וויל נעמען דאס, ער וויל נעמען יענץ, און עס הייבט זיך נישט אן, ער איז נישט קיין סאנזער אייניקל, ער איז נישט, ער איז נישט דאס, ער איז אפגעהאקט, ער איז א פרישע זאך, דאס הייסט אויסגענארט פון דעם, פון דעם שורש, דאס טאר מען נישט. די טייטש די גמרא, אזוי קומט אויס פון דעם סיי פון דעם דברי מלכיאל און סיי פון דעם פון דעם אמרי יושר אויך, וואס ער זאגט אז אזוי ווי ס'איז היינט זייער מצוי קען מען פרעגן, קען מען פרעגן, מען קען נישט פרעגן, תיכף ווי ער וועט פרעגן אזא שאלה וועט אים זאגן דער איד אזא אוממענטש ביסטו? איך וויל נישט הערן מער פון דעם שידוך. אזאנס פרעגט מען? איך וויל נישט מער הערן פון דיר. גיי דיר לחיים ולשלום. ער קען קען נישט פרעגן אזא זאך. עס האט אים פעלט אים מער נישט אויס ווער זאל דאס פרעגן. ס'איז נישט שייך צו פרעגן. און קומט אויס אבער יעדער ווייסט. ער פיגורירט אז אויך ער איז דער טאטע. עס שטימט אלעס און דו ווייסט יעדער איד זיכט זיך משדך זיין מיט מיט א שיינע משפחה מיט אלעם ס'איז זייער א שיינע משפחה מיט אלעם ער מיינט אז דאס איז טאקע א צווייג פון די משפחה און עס הייבט זיך גארנישט אן אויך דאס איז גוט אויף דעם ערשטן דא וועט ער פרעגן דעם טאטן קען ער פרעגן וואס האסטו דאס געטון אבער דערנאך איז דאך נוגע עד סוף כל הדורות, דער קינד האלט זיך פאר א ראפשיצער אייניקל ביז ביז עד סוף כל הדורות, און עס הייבט זיך נישט אן, ער איז שוין נישט דא פון וועם צו פרעגן, וואס דער טאטע האט שוין דארט אפגעטאן, דער ערשטער ווען מען האט איהם געבוירן האט ער דאך אפגעהאקט די זאך, און אפילו ער האט שוין דערנאך געהעריגע קינדער, דער זון האט שוין געהעריגע קינדער און אייניקלעך און אור אייניקלעך, אבער עס האט זיך אפגעהאקט פון די פריעריגן דור, נישט דא וועם צו פרעגן, שוין נישט שייך אפילו מען זאל קענען פרעגן. נאר איך מיין בכלל אז פון די גמרא איז בכלל נישט קיין קיין ראיה, א גרויסער חילוק כרחוק מזרח ממערב, דארטן איז דאך געווען ער האט נישט געקענט חתונה האבן דער איד, נישט געקענט חתונה האבן ממילא.

אסאך, קודם כל איז דא אסאך מענטשן וואס זענען נישט מקפיד אויף דעם, ער קען טוהן א שידוך, ער מעג דאך טוהן, מ'רעדט נישט דא חס וחלילה פון א איסור לבוא בקהל, מ'רעדט נאר צו ס'איז א קפידה מ'זאל זיך מיט אזא איינעם, נו, איז דא אסאך מענטשן זענען נישט מקפיד דערויף, אדער ער קען נעמען אזא מין פערשוין אזוי ווי ער, מ'זאל זיך צווישן זיך, וואס יענער איז אויך. ס'א פגם, און אויך פון דעם וועלן זיי זיך משדך זיין איינער מיטן צווייטן, דא איז נישטא דער פראבלעם, ער וויל טון אזא חשוב'ן שידוך, ער וויל טון דווקא דעם מיט דעם שידוך, וועגן דעם נארט ער אויס מענטשן, ווייל ער וויל זיך משדך זיין מיט דעם גרויסן חשוב'ן מענטש, נארט ער אים אויס אז דאס איז זיין קינד, און אזוי, ס'איז א גרויסע עוולה, נישט קיין ראיה פון די גמרא. ר' חיים קניבסקי זאל זיין געזונט און שטארק שרייבט אין די נייע ביכל וואס האבן ארויסגעגעבן זיינע תלמידים, שטייט דארטן געדרוקט פון אים א בריוו, מ'האט אים אויך אנגעפרעגט צו מ'דארף דערציילן ביי שידוך, שרייבט ער ראוי לספר, ס'איז ראוי אז מ'זאל דערציילן. אשר על כן, כאטשיג ס'איז דאך פריער אויסגערעדט אז ס'איז א מחלוקת צו אזא קינד ווערט מתייחס בית שמואל מיט חלקת מחוקק מיט אנדערע, צו הייסט ער א קינד פון דעם טאטן צו הייסט ער נישט, אין דעם איז דא טאקע דא דערין חילוקי דעות וויאזוי מ'זאל אננעמען להלכה, צו ס'איז נאר לחומרא צו לקולא, איז כאטשיג. די וואס זענען שוין אזוי געבוירן וועלן זיין מורי הוראות וואס זאלן פסק'נען אזוי ווי די מקילים אז ער הייסט יא כבנו אדער מ'וועט פסק'נען א חילוק מאכן לחומרא לחומרא צווישן לחומרא און לקולא נישט פטר'ן די מאמע פון חליצה וכדומה אבער טוהן אזא זאך גורם זיין אזא זאך בידים צו מאכן אז ס'זאל זיין א שאלה ביי דעם קינד, יעדע ריר כל ימי חייו וועט אלץ זיין א שאלה איז ער יא דעם'ס קינד, דאס ברענגט צו אן א שיעור פראבלעמען, גורם זיין אזא זאך צו טוהן בידים, ווארום זאל מען דאס טוהן? אויסער די פראבלעם עד סוף כל הדורות וועט אלץ זיין פון פריגע פון שידוכים, וואס מ'עט גארנישט וויסן במשך פון די יארן, עס איז גארנישט שייך מ'זאל עס קענען אמאל מברר זיין.

ברצוני, דער אייבערשטער זאל העלפן, עס האלט מיר דער טוט דערינען, מען וויל צאמנעמען קול קורא'ס פון אלע רבנים זאלן אונטערשרייבן אויך, אז מען זאל נישט מאכן קיין איי יו איי, זאל מען נישט מאכן אזוי ווי ער שרייבט דער בערזשאנער רב, און ווינציגסטנס זאל מען כאטשיג ווארטן צען יאר, טאקע דעמאלס על צד הדוחק, און מ'האט שוין נישט קיין ברירה, כאטשיג מיט דעם שרייבט דאך אויך דער דברי אפרים אז די די רבנים האבן נישט מסכים די דברי יואל, און מ'האט נישט מסכים געווען מיטן מיטן בערזשאנער רב, על כל פנים וועט עס כאטשיג זיין א א זאך וואס איז. א נושא די מציאה מיט טאקע א גרויסער שעת הדחק, אונז האבן שוין עטליכע רבנים וואס זענען מסכים דערצו, זיי האלטן אזוי, אבער מען קען נישט טון קיין האלבערטע זאכן ביז מען האפט צום אייבערשטן אז ס'וועט צוזאמנעמען א סאך א שטארקערע כח דערצו, אויך אין תשובות משיב נבונים ברענגט ער אויך צו דעם מהרשם חלק ג' סימן פ"ח ברענגט ער צו דעם מהרשם, נאר ער זאגט, ער ברענגט אויך צום מהרשם, מען זאל ווארטן צען יאר, נאר טאמער מען ווייסט ברור אז ער קען נישט האבן קיין קינדער בשום אופן, דעמאלטס קען מען קען מען קען מען יא מיקל זיין, נאר דארט זאגט ער אז מען זאל נאך מאכן דריי מאל א פי סי טי, וואס כ'האב נישט גוט פארשטאנען פארוואס אויב אויב מ'האט שוין מ'הערט אז מ'האט שוין מברר געווען אויף הונדערט פראצענט אז דער מענטש קען נישט האבן קיין קינדער, וואס פעלט נאך אויס די דריי מאל די פי סי טי? על כל פנים ער ברענגט אויך צו דעם מהרשם אז מ'זאל אז מ'זאל ווארטן צען יאר אויסער דארטן איז שוין ברור למעלה מכל ספק אז ער קען נישט האבן קיין קינדער. דאס איז אסאך פוסקים, אסאך די מנחת פתים און אנדערע ברענגען צו אז אין תשבץ הקדמון, שטייט אויך אזוי אז דאס קינד ווערט מתייחס די תשבץ, באמת זיי זאגן ער רעדט פון דעם, אבער דעם ער רעדט נישט ממש פון דעם פאל, ער רעדט אז ס'איז געווען א געהעריגער ביאה, נאר ס'איז נישט געווען אזוי ריכטיג יורה כחץ, פון דעם רעדט דארטן די תשבץ. איין זאך איז פשוט, אסאך זאגן אז ס'דא הוצאת לעז, אז מען זאגט דאס אז מען זאל טון אן אנדערן שידוך, דאס הייסט הוצאת לעז אויף די קינדער, ס'איז דאך שוין היינט דא ליידער א היפש פאר אזעלכע קינדער, ווען עס איינער א קפאנען. ס'פשוט אז ס'איז נישטא קיין הוצאת לעז. אויסער דעם וואס כמה טעמים וואס מ'דארף מודיע זיין פארן עולם, דא כמה איסורים דערינען. הוצאת לעז איז דא נאר ביי פגם משפחה. מ'זאל זאגן אז דער קינד האט א פגם משפחה, מ'טאר זיך נישט משדך זיין מיט אים מצד הלכה, דאס הייסט א הוצאת לעז. ער מעג, ער מעג חתונה האבן, ער מעג נעמען א בת ישראל מיט אלעם, אלס זענען אידן איז ער געווען, מען האט געזוכט אלס בשידוכים, מען האט געזוכט אפילו א פשוט'ן איד האט זיך נישט געוואלט משדך זיין, נאר מיט א מיט א בעסערן איד, דער בעלזער רב זי"ע האט געהאלטן אלס אז א יחסן זאל זיך נישט משדך זיין נאר מיט א יחסן, נישט חתונה האבן מיט קיין פשוט'ן, נאר נעמען אויך א יחסן, ס'הייסט נישט קיין הוצאת לעז אויף די אנדערע וואס זענען נישט קיין יחסנים, די נעמט מען נישט. ס'האט מפורש תשובת רבי חיים ראפאפורט ברענגט ער צו, אויך א תרומת הדשן אין סימן רל"ב אז נאר דארט ווי דורך די חומרא עט זיין די פריערדיגע געפסלט אף בדיעבד, פסל'ט מען אפ די פריערדיגע דאס הייסט הוצאת לעז, אבער א זאך וואס מ'מאכט בעסער מ'מאכט היינט בלי שום ספק און מ'מאכט היינט בעסערע מקוואות ווי מ'האט געמאכט אינדערהיים בעסערע גיטין און כמה עניינים וואס איז נוגע סת"ם און בעסערע תפילין, מ'מאכט אלעס בעסער ווי ס'איז געווען אינדערהיים, ס'איז א פאקט, ליידער די דור היינט איז מיט אסאך זאכן ערגער, אבער זיכער נישט קומט נישט צו די דרגה פון די פריערדיגע, אבער מיט די אייסערליכע זאכן איז היינט ברוך השם בעסער, נישט קיין שום חסרון נישט, מ'מעג מאכן בעסער. פלא זאגט די גמרא אין קידושין, זאגט די גמרא, קידושין דף עין א' זאגט די גמרא, א פלא'דיגע זאך, גמרא זאגט, הייליגער ר' יוחנן זעירי הוה קא משתמיט מיניה דרבי יוחנן, זעירי האט זיך נישט געוואלט טרעפן מיט ר' יוחנן, דהוה אמר ליה, ווייל ער האט אים געזאגט נסיב ברתי, ער האט געוואלט האבן זעירי'ן פאר אן איידעם, נעם מיין טאכטער, ער האט נישט געוואלט נעמען דעם טאכטער פון דער רבי יוחנן, זעירי האט נישט געוואלט נעמען די טאכטער פון דער הייליגען רבי יוחנן, ווייל ער האט געהאלטן רבי יוחנן נישט אזא יחסן ווי ער. און ער האט געוואוסט רבי יוחנן וויל, האט ער זיך באהאלטן פון רבי יוחנן. יומא חד, איין טאג, הוו קאזלי באורחא, איז מען געגאנגען אונטערוועגנס, מטו איז מען אנגעקומען לעורקמא דמיא, איז מען אנגעקומען צו אזא וואסער, ארכביה לרבי יוחנן אכתפיה, האט ער גענומען זעירי דעם הייליגן רבי יוחנן, גענומען אויף זיין אקסל, ער זאל קענען אדורך גיין, ער איז אריין געגאנגען אין וואסער, עפעס א קליין וואסערל, און וקא מעבר, האט אים דורך געפירט, ער איז געווען א תלמיד פון רבי יוחנן, אמר ליה, זאגט אים רבי יוחנן, האט ער אים אריין געשטאכן, אורייתן כשרה, מיין תורה איז דיר כשר, יא, לערנסט מיר תורה מיט אלעם, בנתן לא כשרה, מיין מיין טאכטער איז דיר נישט גוט? ער האט צוזאמען מיט עשרה יוחסין עלו מבבל, און די גמרא איז מפרש וואס ער האט געלערנט, און וואס ער האט געלערנט, על כל פנים ער האט געלערנט אז בבל איז בעסער ווי ארץ ישראל, ער איז געווען פון בבל, ער איז געווען אין ארץ ישראל, ער האט געהאלטן ס'איז נישט אזוי, נישט אזוי די יוחסין איז נישט אזוי הונדערט פראצענטיג, ער האט נישט געוואלט נעמען א טאכטער פון זיין רעבן, אורייתן איז דיר גוט, ער איז געווען א תלמיד פונעם רעבן,

איין צעטל איז מיר עפעס נשמט געווארן האב איך דאך פארפעלט אפאר זאכן אבער קען שוין נישט יעצט עס צוריק שטעלן שוין אויף אן אנדערע גלעגנהייט אם ירצה השם זעהן דאס צוריק שטעלן על כל פנים מען דארף וויסן אויסער דעם וואס האמיר גערעדט די אלע פראבלעמען וואס איז דא די זאך ווערט נשתנה טאג צו טאג ווערט דאך נשתנה די זאכן, אלץ קומט ארויס פרישע, ווער ווייסט מה ילד יום, מארגעדיגן טאג קען מען נישט וויסן, כל שכן מ'זאל טראכטן יא אויף א יאר אדער אפאר יאר, כאטש אז משיח זאל שוין זעך משיח צדקנו זאל שוין דא זיין פריער, וואס וועט נאך דא ארויסקומען, זיי אליין שרייבן אין אלע זייערע צעטעלעך שרייבן זיי. קומען אויף יעדע מאל נייע חידושים און אונז זוכן מיר אלס נאכצוקומען אזוי טוען זיך אויף מיט דעם אלעס די נייע זאכן די נייע טעכניק וואס קומט אלס ארויס זוכן מיר דאס אויך אהערצושטעלן ווי עס דארף צו זיין און ווער שטייט אויף די אלע שינויים ס'איז טאקע אויסגעהאלטן לאמיר זאגן די נעכטיגע האט מען שוין טאקע עפעס א פסק פון עמיצן דערווישט. וכדומה, מאן יימר אויף דעם נייע זאך אויף דעם שינוי צו דאס מאכט נישט קאליע מ'זאל דארט זאל מען שוין נישט מעגן. און וואס איז מיט די וואס זיי פרעגן גארנישט, די וואס זיי קומען פרעגן כאטשיג זאגט מען זיי נאך עפעס א ווארט מען זאל אזוי טון אזוי טון, און די וואס האבן ברוך השם אמאל אייגן געלט, זיי האבן געלט, און אבער זיי פארשטייען גאנץ גוט פון די אלע דרשות, פון די אלע צעטעלעך, פון די אלע פרסומים, אז די זאך איז א גוטע זאך, מען ברויך זען על הכל מותרים לך, הכל מחולים לך, מען קען אלעס טון אבי מען זאל האבן א קינד, דאס אלעס מותר. קל וחומר, כל ישראל ערבים זה בזה. שוין, יעצט שטייט שוין על הפייריק דער ענין נאך פון עג דאונער, א פרישער, א פרישער, א פרישער פראבלעם, ספערם דאונער, און מיטן גאנצן ווייטיג. מען מוז עס זאגן כדי מען זאל וויסן מיט וואס מען האט צו טון, מוז מען זאגן אז ס'איז דא רבנים און גרויסע תלמידי חכמים וואס זענען מתיר יעדע זאך, זענען מתיר דאס אויך, מתיר דאס אויך, מען קען נישט וויסן וואס וואס וועט נאך אלץ אלץ צוקומען ווען עס אין ערובין, סאטמארער רבי זכרון לברכה, פלעגט זאגן על דרך צחות, די וועלט זאגט יעדער צדיק האט זיך זיין דרך, יעדער צדיק האט זיך זיין דרך, היינט זאגט ער קען מען זאגן יעדער דרך האט זיך זיין צדיק, יעדער דרך טרעפט זיך שוין זיין צדיק וואס זאל צושטיין דערצו און זאל עס און ער זאל עס און זאל עס מתיר זיין, ווי ווייט וואלט מען היינט הערשט געדארפט גודר גדר זיין און נאך אדער אפילו דברים המותרים וואלט מען געברויכט אסר'ן שלא תכבה ס'זאל נישט אויסגעלאשן ווערן גחלת ישראל דער שארית היוחסין וואס איז געבליבן זאל חס וחלילה נישט ווערן איינמאל פאר אלעמאל חס ושלום אז מ'האט עס איינמאל אוועקגעהארגעט דאס קען מען שוין נישט מער צוריקשטעלן. אונזער מחותן הרב הגאון רבי חיים וואלזנער זאל זיין געזונט. כ'האב געזען ער זאגט ס'שטייט אין די גמרא אשרי מי שבניו זכרים בעסער ווי נקבות, היינט קען מען זאגן אשרי מי שבניו בניו, וואויל איז דער וואס ער זיינע קינדער זענען זיינע קינדער, היינט דארף מען שוין שוין קוקען צו צו די קינדער זענען זענען זענען זיינע קינדער, און מען קען מוסיף זיין דערויף אפילו א איד וואס ער ווייסט שוין יא אז זיינע קינדער זענען זיינע קינדער, ס'איז נישט געזיכערט אויף די אייניקלעך, לויט די היינטיגע מצב, אייבערשטער זאל אפהיטן, קען מען נישט וויסן חס וחלילה אז דער שלשלת הקדושה ער מיינט אז ער לאזט איבער אייניקלעך און איר אייניקלעך און אזוי, א נעכטיגן טאג, עס קען זיין נכבה, ס'קען יא זיין אזוי ווי חס וחלילה א מענטש גייט אמאל אוועק פון דער וועלט אן קיין קינדער, ער קען אויך זיין אזוי, קען בלייבן חס ושלום אן ס'זאל זאל נישט דער שלשלת הקדושה, זאל נישט שלשלת הדורות, זאל נישט ווייטער גיין, וואס מען בעט לדור ודור, נגיד גדלך, און לנצח נצחים, קדושתך נקדיש, און זיכער בלייבט מען דאך נישט לעבן אויף אייביג, נאר די קינדער וואס זענען א חלק פונעם טאטן, דער דין האט מחנך געווען די קינדער ל לעבודתו יתברך, און דער קינד איז מחנך זיין קינד, און אזוי ווייטער, איז כאילו אלעס גייט נאך ווייטער לנצח נצחים, כדי שאלת פון א קדיש, אבער חס וחלילה אויב עס הערט זיך אויף דער שלשלת, איז דאך נישט דא, בלייבט נישט איבער חס וחלילה גארנישט, מען זאל זיך ציען ווייטער, למען לא ניגע לריק בעט מען, מען זאל זיך נישט פלאגן לריק, ער פלאגט זיך.

קען נישט טוהן מיט געוואלד, למען לא ניגע לריק, ולא נלד לבהלה, און די קינדער וואס מען געבוירט שוין יא, זאל נישט זיין חס ושלום לבהלה, ער מיינט נעבעך ער האט א קינד און ער פרייט זיך מיטן, הייבט זיך נישט אן, ס'איז ולא מיניה ולא מקצתיה. קען מען אויך זאגן אז ס'איז נכלל אין דעם וואס מען בעט יעדן שבת קודש, בעט מען, זרעא דלא יפסק ודלא יבטל מפתגמי אורייתא, קען זיין אז ס'איז נכלל אויך דערינען אין די בקשה זרעא דלא יפסק, ס'זאל זיך נישט אויפהערן דער זרע קודש, דער שלשלת הקדושה, און אויסער דעם אפילו מען האט יא כשר'ע קינדער דלא יבטל מפתגמי אורייתא, אבער אויסער דעם דארף מען אויך מתפלל זיין דלא יפסק, אז ס'זאל נישט אפגעהאקט ווערן דער שלשלת הקדושה, תמצית פון דעם וואס אונז האמיר גערעדט, און בדיקת זרע אפילו לצורך פריה ורביה, אסאך גדולי פוסקים טוען אסר'ן, און אפילו די וואס זענען מתיר, קען זיין אויף דעם אופן ווי מ'טוט היינט וואלטן זיי ווען נישט מתיר געווען. אויך איז דא גרויס פראבלעמען וויאזוי מען זאל ארויסנעמען די זרע, נאך וויפיל צייט זאל מען דאס טון, און הערשט נאך צוגעקומען א אנשיקעניש היינט א חשש פון פצוע דכא וואס קען זיין דערביי. דאס איז ביי די ענין פון בדיקת זרע. ווידער אין די ענין פון איי יו איי, אסאך פריערדיגע פוסקים און פון אונזערע היינטיגע טוען אסר'ן לחלוטין. ס'כמעט נישט דא פון די קאפ פון די פריעדיגע איז כמעט נישט דא ווער ס'האט עס מתיר געווען, פון די לעצטערע אין אונזערע צייט איז יא דא אפשר וואס זענען עס מתיר איז דא וואס זענען עס מתיר אבער די מהרש"ם מיטן זקן אהרן זענען מצדד אויך אז מ'קען מיקל זיין כאטשיג נאך צען יאר און נאך הגבלות. דערפאר, אפילו איינער וואס וועט וועלן פסק'נען אזוי ווי די מקילים דערינען, אבער אם ווינציגסטן זאל מען נישט מקיל זיין אן ווייניגער ווי אין די הגבלות וואס זיי האבן געשריבן, און אויך נישט חס ושלום ווען זי איז א נדה אדער אום שבת קודש. און בכל אופן וועט זיין דער גרויסער פראבלעם פון יחוס, צו ער ווערט גערעכנט ווי א קינד פון דעם טאטן אדער נאר א קינד פון די מאמע, וואס דאס איז נוגע צו הארבע געוואלדיגע ענינים חמורים מאוד, איסורי דאורייתא צו דרבנן, און אויך די פראבלעם ביי שידוכים צו מען דארף צו מען דארף מודיע זיין וועדער איי ווי עף. איז נישט דא קיין איינער נישט פון די פוסקים וואס האט געשריבן א תשובה מתיר צו זיין חס ושלום נישט אנרירן עס בכלל נישט, און אויסער די עצם חסרון פון דעם ענין איז אויך דא דערינען אן א שיעור זייטיגע געוואלדיגע מכשולים. און דאס אלעס וואס אונז האבן מיר געזאגט איז אויסער דער גרויסער מכשול אז ס'איז נישט דא קיין השגחה ווי עס דארף צו זיין, און ס'איז כמעט אוממעגליך ס'זאל זיין א געהעריגע השגחה, איז ממילא אפילו ווען איינער וועט איינס פון די זאכן וואס אונז האבן מיר גערעדט, וועט ער וועלן אננעמען ווי די מקילים. איז אבער נאך אלץ דא א געוואלד חששות און פראבלעמען, ס'דא אן א שיעור זאכן וואס וועט זיך דא צאמגעשטעלט דערינען, אשר על כן דארף יעדער מענטש זיין געווארנט און זען ארויסצוהעלפן מסייע זיין אנדערע אידן זאלן אויך זיין געווארנט מזהיר זיין ארויסהעלפן אז ס'זאל נישט חס וחלילה צוקומען צו קיין מכשולים און ס'זאל זיך נישט אריינדרייען א נייער פרצה און א נייער קרומער צווייג אין בכרם ישראל. אייבערשטער זאל העלפן אלע אידישע קינדער זאלן געהאלפן ווערן מיט זרעא חייא וקיימא, געהאלפן ווערן מיט קינדער צום לעבן די טעג פון ספירה, בעט מען דאך דא כסדר אז דער אייבערשטער זאל אונז מטהר זיין לטהרנו מקליפותינו ומטומאותינו. כדי שיטהרו נפשות עמך ישראל מזוהמתם, דער זהמה וואס קומט אריין דורך די חטאים איז לייכט פטור צו ווערן מיט איין הרהור תשובה כרחוק מזרח ממערב, הרחיק ממנו פשעינו אז א איד איז מקבל זיך עול מלכות שמים אין די טעג, ווערט ער אין בצירוף מיט די הייליגע מצוה פון ספירת העומר ווערט ער פטור פון דעם.

פשטות איז אזוי, אבער טאמער איינער איז זיך מתעצם קדושת התורה, ער לערנט תורה און אזוי, אפשר קען ער דאס אויסארבעטן, אבער עכ"פ איז יא אפילו לפי דבריו אז ס'איז מעגליך אזא זאך, איז זיכער איז דאס מיט א מיט א געוואלדיגער געוואלדיגער שווערער כח און א געוואלדיגע הארעוואניע, סאך בעסער אז מען קומט נישט אן דערצו, פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן און מען איז מתפלל אזוי מען האט געטון אין אלע דורות, דער אייבערשטער איז שומע תפילות כל פה, זיכער אז דער אייבערשטער זעט אז דער איד איז זיך מוסר נפש פאר אים, ער קען ווען טון די די נישט געווינטשענע זאכן און ער האלט זיך צוריק לכבוד פונעם אייבערשטן, זיכער איז דאס א געוואלדיגער מליצת זכות דאס אליינס אז דער אייבערשטער זאל אים טאקע העלפן, דער אייבערשטער זאל העלפן אז אלע אידישע קינדער זאלן געהאלפן ווערן מיט קינדער צום לעבן און קענען זיי מגדל זיין לתורה לחופה ולמעשים טובים, דער אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל זיך קענען צוגרייטן די טעג צו דעם לעכטיגן און הייליגן יום טוב, מ'זאל קענען פון דאס ניי מקבל זיין אויף זיך תורה, עול תורה, הארכן די ווערטער פון די תורה בשלימות, און זאל מיר זוכה זיין במהרה צו זען בבניין ציון וירושלים אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, וואס איז נישט קיין, מ'האט פריער גערעדט, נישט זיכער אז אז די די זענען ממשיך נשמות, אבער מ'וועט האבן קינדער ווי עס דארף צו זיין, וועלן נכלה ווערן אלע נשמות שבגוף, און מ'וועט זוכה זיין צו די גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.